דער אלטער רבי וועט פריער מבאר זיין דעם פשט אין פסוק. זאגט שוש תשיש ותגל העקרה בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה. זאגט דער רבי אזוי הנה במילת תשיש מען זאגט אז זי זאל מען זאל זיך מאכן פרייען. וואס איז די פשט תשיש איז יש ב' פירושים פאראן צוויי פירושים הא' לשון פועל עומד וקאי על העקרה. תשיש איז לשון נקבה מען זאגט פועל עומד אין כללי הדקדוק איז ס'דא א פועל, א פועל הייסט א באוועגונג, נישט דער חפץ וועגן וואס ס'רעדט, דאס איז דער דער באוועגונג, דער פועל איז שמחה, מ'פרייט זיך, פרייען איז דער באוועגונג, א געוויסער זאך פרייט זיך, איז דער פרייען זיך, דער תשיש איז דער ווארט פרייען זיך גייט עס אויף די אויף די פעולה, אויף דעם פועל, איז פאראן א פועל עומד, דאס הייסט דער פועל שטייט אין דער ווארט אליין, דער פעולה, דער באוועגונג איז אין דער זאך אליין, זי זאל זיך פרייען, תשיש הייסט זי זאל זיך פרייען. איז דער פועל נישט חל דארף ער נישט האבען עפעס אנדערש אז וואס ער איז פועל אויף יענעם זאך זי ע, דער פועל איז עומד אין דער ווארט גופא, דאס איז פועל עומד, דער באוועגונג טרעפט זיך אין דער ענין, אין דער ווארט, אין דער גברא וואס רעדט זיך אין דער ווארט, דאס איז תשיש זי זאל זיך פרייען, דאס איז תשיש איז רעדט מען אויף די עקרה אז זי זאל זיך ס'איז תשיש גייט עס אויף די עקרה אליין זי זאל זיך פרייען לשון פועל עומד וקאי על העקרה, דאס איז יעמאלט איז דער ווארט תשיש איז לשון נקבה מען רעדט וועגן איר זי. תשיש איז לשון נקבה, מען זאגט דארט רעדט מען לשון נסתר, מען רעדט נישט וועגן דו. תשיש איז לשון נקבה הייסט מען רעדט וועגן אז זי זאל זיך פרייען, תשיש איז לשון נקבה. שהעקרה תשיש בעצמה ותגל בקיבוץ בניה, אז די עקרה זאל זיך פרייען מיט דעם וואס זי האט, וואס זי האט קינדער, בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה, בשעת זי האט קינדער, איז יעמאלט פרייט זיך די עקרה, דאס איז איין פשט אין פסוק. והב' איז לשון פועל יוצא, די צווייטע פשט, די צווייטע פירוש איז אז תשיש דער ששון איז, דער באוועגונג איז אז מען גייט באוועגן אימיצן, מען גייט באוועגן א צווייטן, וואס יעמאלט איז דער לשון הפועל יוצא, דער פעולה גייט אויף צום חל זיין אויף א צווייטן, פועל זיין אויף א צווייטן, פועל יוצא, נישט וואס דער פעולה שטייט אין דער ווארט גופא, עומד, יעמאלט ווערט עס אנגערופן אז דער פעולה איז עומד אין דער ווארט, דער פועל איז יוצא אויף צו אויפטאן אין א צווייטער זאך, וואס יעמאלט איז דער פשט, וקאי על הקדוש ברוך הוא, דו יעמאלט רעדט מען, שאומר להקדוש ברוך הוא לנוכח, יעמאלט איז דער תשיש רעדט מען צום אייבערשטן, דו. נישט אזוי ווי מען זאגט לשון נקבה רעדט מען וועגן זי, זי זאל זיך פרייען, רעדט מען רעדט מען נישט צו א אימעצער וואס געפינט זיך בפניו, רעדט נישט לשון נוכח, מען רעדט צו דער גוף וואס געפינט זיך בפני, כ'רעד צו דיר און איך זאג דיר א זאך, אז מען זאגט זי זאל זיך פרייען זאגט מען, רעדט מען וועגן א אימעצער וואס געפינט זיך נישט דא, עס איז לשון נסתר, מען רעדט וועגן אימעצן. אז מען זאגט שוש תשיש לשון פועל יוצא איז דאס אז דער אייבערשטער זאל מאכן פרייען, דער אייבערשטער זאל דו זאלסט איר דו זאלסט איר מאכן פרייען, אין תשיש דארף מען דאך צוגעבן נאך א ווארט, תשיש העקרה, דאס איז א פועל יוצא, דער פועל דער באוועגונג איז אז דו זאלסט באוועגן אימיצן אנדערש, יעמאלט איז עס פועל יוצא. שאומר להקדוש ברוך הוא לנוכח אתה תשיש את העקרה, דו זאלסט מאכן פרייען די עקרה, וממילא היא סגל, במילא וועט זי זיך פרייען. כי נוכח לזכר איז שווה עם לשון נקבה נסתרת כידוע, דא האט ער אויך געזאגט א כלל אין דקדוק אז אלעמאל נוכח לזכר אז מען זאגט דא דער ווארט וועלכע ווארט ברענגט ארויס דא דער תי"ו תשיש איז אין לשון נסתר איז דאס לשון נקבה אז מען זאגט איר נוצט מען דעם זעלבן לשון פון לשון נוכח ביי א זכר. איז דארט זיי צוויי פירושים אין פסוק, ס'הייסט תשיש ותגל העקרה צו די אייבערשטער זאל מאכן פרייען די עקרה צו זי זאל זיך אליין פרייען. להבין זה, צו פארשטיין די צוויי פירושים יש להקדים תחילה ביאור ענין ותגל העקרה בקיבוץ בניה. און די אלטער רבי זאגט פשוט פשט אין פסוק, הגם וואס איז די פשט תגל העקרה בקיבוץ בניה, שאם היא עקרה שלא ילדה אין לה בנים שיקבצו לתוכה. איז אין פשטות רעדט מען אז די עקרה זאל זיך פריען לאחר ווי זי האט קינדער, אבער די אלטער רבי זאגט אפי' פשטיה דקרא זאגט מען רופט איר נאך אלץ אן אן עקרה, וואס הייסט נאך אלץ אן עקרה? אז זי האט דאך נישט קיין קינדער, אויב זי האט שוין קינדער ווערט זי נישט אנגערופן אן עקרה, און וואס זאגט מען תשיש ותגל העקרה בקיבוץ בניה, וואס איז דער פשט תרתי דסתרי? אויב זי איז אן עקרה האט זי שוין קינדער,

אז איר בשעת ס'איז דא אישה כי תזריע יעמאלט וילדה זכר איז ולהבין זה בעבודת השם וואס איז די פשט אין עבודת השם אישה כי תזריע איז א ידוע זאגט אלטער רבי הנה נודע שכנסת ישראל נקרא בשם אישה אידען ווערען אנגערופען אישה והקדוש ברוך הוא נקרא בשם איש כפי שכתוב ביום ההוא תקראי אישי יחוד אדער מען זאגט יחוד זכר ונקבה יחוד איש ואישה אין דעם איז אין דעם איז דער משל אויף דעם יחוד קודשא בריך הוא מיט אידען מיט כנסת ישראל. איז דאס זאגן אז ס'איז דא צוויי אופנים ווי ס'איז דא דער התאחדות ווי ס'איז דא דער התעוררות פון אידן צום אייבערשטן, איין אופן אויף דער ס'איז דא איש דער אייבערשטער און אישה כנסת ישראל, איז פאראן א אופן וואס פריער איז דער אייבערשטער איז התעוררות ס'הייבט זיך אן פון אלוקות דער אייבערשטער איז מעורר אידן דאס ווערט אנגערופן איש מזריע תחילה וואס בשעת דער אייבערשטער איז מעורר אידן ווער איז מעורר אויף די התקרבות ווער איז דער וואס איז מעורר אז מ'זאל זוכן דעם קירוב און דעם יחוד איז פאראן אזוי ווי אין דער משל פאראן וואס דער אישה איז מזרעת תחילה זי ווערט פריער נתעורר אויף דעם יחוד אויף דעם קירוב און דערנאך איז פאראן א אופן וואס איש מזריע תחילה אז דער איש איז דער וואס איז מעורר פריער אויף דעם יחוד און דאן איז דער חילוק לגבי די תוצאה אז אויב אישה כי תזריע יעמאלט וילדה זכר און אויב איש מזריע יעמאלט וילדה נקבה איז על דרך זה אין דער נמשל איז פאראן אין דער נמשל פון הקדוש ברוך הוא מיט כנסת ישראל איז פאראן דאס וואס דער התעוררות הייבט זיך אן למעלה פון אייבערשטן פון איש פון דעם אייבערשטן

איז ער ערוועקט זיך מיט א תשוקה צו נתקרב ווערן צום אייבערשטן, דער התעוררות אויפן קירוב פון א איד מיטן אייבערשטן הייבט זיך אן פון דער אידן ער זוכט נתקרב ווערן צום אייבערשטן, איז יעמאלט איז וואס דאס איז די בחינה פון ואל אישך תשוקתך אז ער זוכט דער התקרבות פון פון אייבערשטן, וואס שהוא ענין הנקרא בלשון הקבלה בשם העלאת מיין נוקבין, מיין נוקבין איז דאס איז א התעוררות וואס דער מקבל דער נקבה וואס זי איז דער מקבל דער כנסת ישראל איז מעורר דעם דעם זי איז מעלה זי איז מעורר כביכול ביים אייבערשטן אז דער אייבערשטער זאל נמשך ווערן צו זי איז דער וואס הייבט זיך אן מיט דעם וואס וויל האבן דעם קירוב פון דעם אייבערשטן, די אשה איז מעורר ביים איש דעם תשוקה, דער קירוב, וואס בשעת איז דא העלאת מ"ן, בשעת כנסת ישראל איז זיך נתעורר אז זי וויל האבן די התקרבות, זי וויל נתייחד ווערן מיט אלוקות, איז יעמולט ואחר כך נמשך אתערותא דלעילא המשכת מ"ד, אז און דערנאך ווערט נמשך בתוצאה פון איר התעוררות ווערט נמשך למעלה וואס דער אייבערשטער ווערט אויך נתעורר אויף צוריק.

נאר ס'דא דער התעוררות וואס א איד מצד עצמו ערוועקט זיך מיט אן אהבה צום אייבערשטן, און דערנאך ווערט נתעורר מלמעלה אז דער אייבערשטער קומט און איז נתקרב צו א אידן, איז פארהאן א גילוי אור אלוקי צו א אידן, און מצד דעם גילוי אלוקי ווערט נולד א זכר. מצד דעם גילוי אור אלוקי וואס איז דא מצד דעם וואס דער אייבערשטער ווערט נתעורר דורך אונזער התעוררות וואס מיר האבן אים מעורר געווען אויף דעם קירוב, ווערט יולדת זכר ווערט נולד א נייער אהבה וואס ווערט אנגערופן אהבה בבחינת זכר. דאס איז דער אשה מזרעת תחילה, וואס הייסט דער איד איז נתעורר פריער, דאס וועט דער רבי פריער אפטייטשן, דער אהבה שבבחינת דכר. וואס איז דער אהבה שבבחינת דכר, דהיינו וואס איז דער אהבה שבבחינת זכר, דהיינו בחינת אהבה רבה, א מדרגה וואס איז אנגערופן אהבה רבה שהיא בחינת מי לי בשמים ועמך לא חפצתי, אזוי וועט אלטער רבי טייטשן, שהיא בחינת מי לי בשמים ועמך לא חפצתי, פירוש אפילו מה שעמך וקרוב לך, דער אהבה וואס שטייט אין דער פסוק אין תהלים מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ, ער וויל קיין זאך נישט וואס געפינט זיך אין הימל, און ועמך לא חפצתי, דאס וואס געפינט זיך מיטן אייבערשטן וויל ער נישט, נישט דאס וויל ער, נישט צו דעם שטרעבט ער זיך, נישט דאס איז דער אהבה. וואס איז דער פשט עמך? פירוש, אפילו מה שעמך וקרוב לך, אפילו דאס וואס איז נאנט צום אייבערשטן, דאס איז עמך מלשון צוזאמען מיט דיר, ער וויל נישט דאס וואס איז צוזאמען מיטן אייבערשטן, וואס איז מיט דיר, וקרוב לך, דאס וואס איז נאנט צום אייבערשטן. וואס הייסט, וואס איז עמך, וואס איז טאקע נאנט צום אייבערשטן, וואס דא זאגט מען אז דער אהבה, נישט דאס זוכט ער, נישט דאס איז ער חפץ, ער זוכט נישט דעם עמך, וואס איז טאקע דער אהבה, וואס איז דער עמך, והיינו מה שכתוב, דאס וואס ער זאגט, כי עמך מקור חיים, וואס איז צוזאמען מיט'ן אייבערשטן, מקור חיים, וואס איז דאס, שהם חיי עולם הבא, ותענוג אלוקי הנמשך לנשמות בגן עדן להתענג על ה'. עמך מקור חיים איז דאס דאס דער דאס איז דער התגלות אלוקות וואס איז דא אין עולם הבא, התגלות אלוקות וואס איז דא אין גן עדן, וואס פאר א התגלות אלוקות איז דא אין גן עדן, אזא מין סארט התגלות ווערט נמשך צו נשמות, וואס די נשמות קענען נהנה זיין להתענג על הוויה, דאס די נשמות זענען מתענג אויף אלוקות, ווערט נתגלה ביי זיי אן אור אלוקי, און מצד דעם וואס לייכט ביי זיי אלוקות, לייכט ביי זיי אלוקות,

קענען האבן א געוויסע השגה אין דעם אור אלוקי וואס איז מופלא פון זיי, און מצד דעם איז דא א מורא'דיגע תענוג, א מורא'דיגע געשמאק. זאגט ער ועם כל זה, אין השגה זו מגעת אלא בבחינת עמך שהוא דבר הטפל ובטל אצלך. דער השגה קומט נישט, דאס ווערט אנגערופן עמך מיט צוויי טייטשן, ערשטנס איז דער עמך ווייל ס'איז צוזאמען מיט דיר, דא רעדט מען וועגן א התגלות פון דער הפלאה פון אלוקות, און זייער א הויכע מדריגה פון אלוקות וואס ווערט אנגערופן צוזאמען מיט דיר, אבער דער עמך האט אויך א טייטש אז עס ווערט אנגערופן דבר הטפל ובטל אצלך. ולא אתה ממש, דאס איז א זאך וואס איז עמך די לשון טפל, עם ס'איז נישט, דאס איז נישט דער זאך אליין, ס'ווערט נטפל צו דעם, ס'א דבר הטפל הוא, ס'בטל צו דיר, ס'האט קיין משמעות נישט לגבי דיר, עמך איז מלשון מלשון מ'זאגט אן עם, ס'פארקערט ס'איז א נידריגע זאך לגבי דיר, ס'בטל צו דיר, און דאס איז נישט דיר אליין. פארוואס איז נישטא אין גן עדן עולם הבא דער אור אלוקי נישט דו אליין, כי לית מחשבה תפיסה ביה כלל. ווייל אין גן אין עם אליין קען קען קען קיין השגה נישט זיין, קען קיין הרגש נישט זיין, לית מחשבה תפיסה ביה נישט נאר אז דער אייבערשטער ווערט נישט נתפס אין פארשטאנד, ס'איז נישטא קיין שום תנועה וואס דורך דעם, נישטא קיין שום הרגש, קיין שום קיין שום ווארט, קיין שום מצב וואס מצד דעם קען מען תופס זיין אין דעם אתה דעם אייבערשטן אליין. איז לית מחשבה תפיסה ביה, אין דעם אייבערשטן אליין קען קיין שום הרגש קיין שום השגה קיין שום געפיל נישט זיין, איז דערפאר איז אין גן עדן וואס דארטן איז די מדריגה פון נהנין מזיו השכינה דארטן איז די נשמות דערהערן געטליכקייט זיי לעבן מיט געטליכקייט זיי לעבן מיט געטליכקייט זיי זיי זענען נהנין מתענגים מזיו השכינה ס'הייסט זיי לעבן דערמיט זיי פילן דאס. איז דאס שייך עס נאר אין א מדריגה פון א הארה, דאס דאס אז אלוקות קען נרגש ווערן ביי א נברא, דאס אז אלוקות קען נרגש ווערן ביי א נשמה, אבער דער אתה דער דו פון אלוקות אליין, דאס איז נישט שייך עס פאר א נשמה צו דערהערן, ווייל לית מחשבה תפיסה ביה, דארטן קען קיין הרגש און קיין תנועה נישט נישט זיין אין דעם אייבערשטן אליין, כי לית מחשבה תפיסה ביה כלל. אלא השגתם, דאס וואס זיי נעמען יא, דאס וואס זיי זענען יא מרגיש איז נאר בבחינת זיו השכינה זיו והארה בעלמא. ואי לזאת און צוליב דעם, ועמך לא חפצתי. וואס איז דער אהבה? דערפאר וויל ער נישט האבן דעם דעם מדריגה פון די עמך, ווייל ס'איז נאר א דבר הטפל ובטל, דערפאר וויל ער דאס נישט. וואס איז דער אהבה רבה איז להיבטל ולהיכלל באור אין סוף ברוך הוא ממש. איז דער אהבה צו נתבטל ווערן און נכלל ווערן דעם אייבערשטן אליין. ולאשתאבא בגופא דמלכא שלמעלה מעלה מבחינת זיו והארה. דאס איז דער אהבה וואס ער וויל, וואס ער וויל נתבטל ווערן און לאשתאבא בגופא דמלכא. וואס ער זאגט, דעם אייבערשטן אליין, דו אליין. והגם שבחינה זו אי אפשר להיות על דרך יושבין ונהנין מזיו. הגם אז אין דער בחינה פון אתה פון דעם אייבערשטן אליין קען נישט זיין דעם ענין פון נהנין מזיו כי אם אדרבה בחינת ביטול במציאות. אלטער רבי, ס'איז דא אפאר פרטים וואס דער אלטער רבי רעדט אין דער הפלאה פון דעם ענין פון דער אהבה רבה וואס ווערט ארויסגעבראכט אין דער פסוק פון כי עמך לא חפצתי, עמך לא חפצתי, מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ. אבער די ערשטע זאך וואס דער אלטער רבי זאגט, אז דא רעדט זיך וועגן א מדריגה וואס איז ניט שייך איז לויט וואס זאגט אלטער רבי אז דאס איז הגם שבחינה זו אי אפשר להיות על דרך יושבין ונהנין מזיו ס'איז מיר פארשטייען נארמאל וואס הייסט אז מען זאגט אן אהבה זאגט אלטער רבי רופט אן דער אהבה ס'אן אהבה רבה וואס הייסט אן אהבה רבה ס'איז זייער א גרויסע אהבה וואס הייסט א גרויסע אהבה ס'איז אן אהבה וואס איז בכלל נישט מיר האבן נישט אזא מין סארט מושג פון אהבה און אין מציאות נישטא אזא מין סארט אהבה אין דער רעגולער אהבה וואס מיר עקספיריענסן נישטא אזא מין סארט זאך ס'איז וואס דער אהבה, וואס פאר א אהבה אין א רעגולער אהבה, א מענטש שטרעבט זיך צו א געוויסער זאך, איז ס'דא פשט אין א גאר א נידעריגען אופן, דער אלטער רבי רעדט בכלל נישט, גאר א נידעריגע אופן איז א מענטש אזוי ווי א מענטש האט ליב א געוויסער, א מענטש האט ליב א מאכל, א מענטש האט ליב א תפוח, איז יעמאלט האט ער ליב די תפוח צו ער האט ליב זיין הנאה וואס ער האט פון דעם תפוח, ער ער האט ליב זיך, און אן עפל מאכט אים צופרידן דערפאר וויל ער האבן דעם עפל ווייל ער וויל ער וויל הנאה האבן. ער וויל זיך אליין, ער וויל, ער וויל אליין פילען גוט, דער עפל מאכט אים פילען גוט, און נישט דאס וואס ער האט ליב דעם עפל, נישט וואס ער איז מייקר דעם עפל, ער איז נישט מייקר דעם עפל, אויב ער וואלט מייקר געווען דעם עפל וואלט ער נישט, וואלט ער עס נישט אויפגעגעסן, ער האט נישט, ער איז נישט מייקר דעם עפל, ער איז, ער האט ליב זיך אליין, נאר דער עפל מאכט אים צופרידן. דאס איז אן אהבה וואס א מענטש, וואס דאס איז איז אויך פשט איז דער ווארט כל אהבה חוזרת אל האוהב, א מענטש האט ליב א זאך נישט ווייל ער האט ליב די זאך, ווייל ער איז מייקר יענעם זאך, ער איז מייקר זיך, און די יענע זאך מאכט אים פילן גוט איז באמת נישט דאס וואס ער האט ליב דער זאך, ער האט ליב זיך, און ער פילט זיך גוט מיט יענעם זאך. איז דער ענין דער פריערדיגער רבי טוט אן אז א מענטש האט אהבת השם אין אזאנע סארט אופן ווייל ער האט אהבת השם ווייל ער וויל פילן גרויס, בשעת א מענטש טוט נישט אין דאווענען, טוט נישט אין תורה און מצוות, איז נישט עובד את השם, איז יעמאלט איז ער א נידעריגע בריאה, לעבט ער אין שקר, לעבט ער אין פוסטקייט.

דאס זוכט ער זיך, ער וויל שטיין אין א גוטער מעמד ומצב, ער וויל נישט אפפאטערן זיין לעבן, ער וויל לעבן א לעבן וואס זיין מציאות זאל זיין ווי עס דארף צו זיין, זיין מציאות זאל זיין גוט, וואס און ער וואס פאר א השגות האט ער, איז דא איינער וואס האט א השגה וואס הייסט גוט ביי אים, אז אן עפל מאכט אים גוט, און א צווייטער האט אסאך העכערע השגות אז ער פארשטייט אז אן עפל נישט דאס איז דער אמת'ער גוט וואס קען מיר מאכן א חשוב'ער מענטש, פארקערט ער מיט לערנען און דאווענען און האבן א פארבונד מיטן אייבערשטן יעמאלט וועט ער זיין גאר א גאר א מציאות חשובה מאוד. יעמאלט זוכט ער זיך אליין, יעמאלט איז דער אהבה צו זיך, נישט וואס ער האט ער איז מייקר דעם אייבערשטן, דער אלטער רבי רעדט דא א מענטש, דער מושג פון אהבה איז מען האט ליב א זאך, מען האט ליב די זאך טאקע, מען איז מייקר אלוקות, מען איז מייקר געטליכקייט, מען איז מייקר אלוקות טאקע, וויבאלד מען איז מייקר אלוקות, נישט מען איז מייקר זיך, פארקערט מען דערהערט ווי דער אייבערשטער איז דער אמת, און אלץ וואס איז חוץ פונעם אייבערשטן איז נישט קיין מציאות, במילא איז ער נישט מייקר זיך, ער פארלירט זיין יוקר אין זיך אליין. ווייל ער דערהערט אז חוץ פון אלוקות איז אלץ איז אלץ איז קיין זאך נישט קיין אמת'ע מציאות, איז דער איינציגער אמת'ע מציאות איז געטליכקייט און דאס איז און דאס איז ער מייקר טאקע, ער איז מייקר טאקע אלוקות. נאר וואדען? ער איז מייקר טאקע אלוקות, אבער א מענטש, וואס הייסט א מענטש וויל עפעס? א מענטש האט ליב עפעס, דאס הייסט ער וויל האבן די זאך, ער וויל לעבן מיט די זאך, ער וויל האבן, ער וויל עקספיריענסן די זאך, ער וויל ווערן א חלק פון די זאך. דאס אז מען זאגט א מענטש איך שטרעב זיך צו עפעס הייסט איך שטרעב זיך איך וויל איך וויל זיך באטייליגן מיט דעם, נישט צוליב דעם וואס איך וויל ווערן גרויס נאר ווייל איך בין די זאך מייקר טאקע איך בין טאקע מייקר די זאך איך בין מייקר אלוקות דערפאר שטרעב איך און איך האב ליב געטליכקייט אבער די אלטער רבי זאגט אז אהבה זוטא איז ער האט ליב געטליכקייט טאקע אבער ער וויל ער וואס הייסט ער האט עס ליב ער וויל עס איבערלעבן ער וויל עקספיריענסן געטליכקייט ער וויל זיין א חלק פון געטליכקייט ער וויל נהנה זיין מזיו השכינה אהבה רבה איז לו יצוייר א מענטש זאל האבן אן אהבה צו א זאך, א מענטש מיט א געוויסער זאך, א געוויסער אמת, וואס דארטן איז נישט שייך עס צו עקספיריענסן דאס. ס'איז נישט שייך עס צו האבן א שייכות צו דעם. ס'איז נישט שייך עס לעבן דעם ענין. ס'איז נישט קיין שייכות, ס'איז נישטא, מ'קען נישט האבן קיין שייכות מיט אזא מין סארט ענין. אין יענער מדריגה ביסטו אינגאנצן נישטא. מ'קען עס נישט עקספיריענסן, מ'קען עס נישט אדורכלעבן, מ'קען עס נישט איבערלעבן. איז שייך אז א מענטש זאל דאס וועלן? און ווי קען איך זיך שטרעבן צו דעם? א מענטש שטרעבט זיך צו א זאך וואס ער וועט עס קענען, ער וועט עס קענען איבערלעבן, ער וועט עס קענען, ער וועט עס קענען האבן, אויב ער וועט עס נישט קענען האבן בכלל. אפילו אז מען רעדט אין די מדריגה פון אהבה ער איז טאקע מייקר די זאך, וויבאלד ער איז מייקר די זאך, שטרעבט ער זיך צו דעם ענין, פארוואס שטרעבט ער זיך צו דעם? ווייל ער וויל עס האבן. לו יצוייר אז דער ענין קען מען נישט האבן, ס'איז נישט בגדר השגה וואס פשט לית מחשבה תפיסא ביה כלל? מ'קען נישט האבען געטליכקייט, געטליכקייט, דער אתה, דער אייבישטער אליין איז נישט א זאך וואס מ'קען עס, מ'קען עס, מ'קען עס דורכלעבען, מ'קען הנאה האבען פון דער, דערפון. אז מ'קומט צום אייבישטען אליין איז לית מחשבה תפיסא ביה דארטען איז נישטא קיין זאך אויסער דעם אייבישטען אליין, און וואס איז שייך עס ליב האבען דאס, וואס איז שייך עס שטרעבען צו דעם אז מ'קען עס נישט האבען בכלל. מען קען עס נישט עקספיריענסן מען קען עס נישט מען קען עס נישט איבערלעבן איז א רעגולער אהבה וואס מיר ווייסן ער איז מייקר דער זאך אליין און ער שטרעבט זיך צו דעם, ווער שטרעבט זיך צו דעם? ער שטרעבט זיך צו דעם, פארוואס שטרעבט ער זיך צו דעם? ווייל ער ווייסט אז דאס איז דער אמת און ער און ער איז שקר במילא שטרעבט ער זיך צו די זאך, ס'איז נישט וואס ער וואס ווייל ער וויל זיין א גרעסער מענטש מיט דעם, ער פארגעסט וועגן זיך, נישט וואס ער וויל זיין א גרעסער מענטש צוליב דעם. וויבאלד אז דער זאך איז א אמת'ער זאך, ציט ער זיך צו דער דבר היקר, צו דער זאך. נישט ווייל פארוואס ווייל ער וויל האבן א שייכות מיטן אמת, אבער פארוואס וויל ער האבן א שייכות מיטן אמת? ווייל דורך דעם וועט זיין מציאות ווערן גרויס, נאר ווייל דורך דעם וועט ער אוועקגיין פון זיין מציאות און ער וועט זיין א חלק פון דעם אמת, ער וועט טאקע ליגן אין דעם אמת. לאמיר זאגן א מענטש איז מייקר א רב, וואס איז לאמיר זאגן ס'איז דא א מענטש וואס ער מייקר ער מייקר זאג עמיצער איז משרת ביי א ביי א גרויסע צדיק, און ער און ער זוכט ער זוכט אז דער צדיק אלץ דער צדיק זאל זיין גוט, דער צדיק זאל האבן גוט, און דער צדיק זאל אבער האט בשעת דער צדיק בשעת דער צדיק בשעת זיין שירות וואס ער טוט צום צדיק איז גורם נחת רוח צום צדיק, מאכט דער צדיק צופרידן, און יעמאלט האט ער הנאה. וואס הייסט ער האט הנאה? ער האט ער האט א געוויסער הכרה אין דעם גודל מעלת הצדיק, און ער און ער וויל נישט ער וויל נישט זיך אליין, פארקערט ער וויל האבן דעם צדיק, און ער וויל זיין ביים צדיק טאקע, ער וויל זיין ביים צדיק, ער וויל נישט זיין ביי זיך, ער וויל זיין ביים צדיק. אין דער ערשטער אופן זאגט מען ער וויל נישט האבן דעם צדיק, ער וויל זיך אליין האבן, ער נוצט דעם צדיק אז ער זאל ווערן א דבר חשוב, דא זוכט ער טאקע, ער זוכט טאקע דעם צדיק, נאר וואס דען אבער, אבער ער זוכט טאקע דעם צדיק, ער זוכט טאקע דעם צדיק, אבער, אבער, אבער ער וויל האבן דעם צדיק, אבער ער וויל האבן דעם צדיק. די שאלה איז.

בשעת דער צדיק דארף נישט אנקומען צו אים, און ער קען נישט גורם זיין א נחת רוח צום צדיק, איז נישט שייך אז ער זאל זיך שטרעבן צו דעם, ווייל ביים צדיק איז ער נישטא, און ער וועט נישט האבן די זאך. זאג, אהבה בדרך כלל איז איך וויל האבן, וואס איז די פשט אהבה? איך שטרעב זיך צו א זאך, איך וויל האבן די זאך. אויב דו קענסט נישט האבן די זאך, קענסטו עס נישט האבן. אין דער זאך ביסטו נישטא. יעמאלט איך שטרעב זיך נישט אהינצו, אז איך קען דאס נישט האבן. איז נישט שייך אז איך זאל דאס וועלן, זאג איך וויל האבן די זאך און די פשט איז אז איך וויל האבן טאקע די זאך, איך וויל איבערלעבן די זאך, איך וויל נישט זיין מיט זיך, איך וויל טאקע האבן די זאך אבער איך וויל טאקע האבן די זאך. ס'איז דאך למשל איז פאראן א מושג פון א עבד נאמן אז עמיצער איז מייקר זייער זייער זייער גרויס דער הפלאה פון א געוויסן מענטשן וויל ער האבן א שייכות מיט יענעם מענטשן ווייל ער דערהערט ווי דער מענטש איז א בר מעלה און ער דערהערט ווי ער איז א גארנישט און ער וויל נישט אז ער זאל זיין עפעס ער וויל זיין ביים צדיק. ער וויל זיין ביים צדיק, אבער ער וויל זיין ביים צדיק, אויב ס'נישט שייכות זיין ביים צדיק, ער איז נישט שייכות דארט, ער קען נישט זיין ביים צדיק, און יעמאלט וואלט איך געזאגט, אז מען קומט פון פורים, ס'איז נישט, ס'איז א דוגמא, אבער ס'איז א, כ'ווייס נישט צו ס'איז ממש א דוגמא מתאימה, אבער ס'איז אין פורים איז דאך פארהאן וואס וואס מרדכי האט געבעטן אסתר המלכה'ן אז זי זאל גיין צום מלך, לבוא אל המלך להתחנן לבקש מלפניו על עמה,

בשעת די עצם אריינגיין אין היכל המלכות איז געווען זיין זיין ביי א גוי, זיין א מלכה ביי א גוי אין מלכות מלכות אחשורוש איז געווען א מסירת נפש צוליבער. וואס איז געווען דער שוועריגקייט ער האט געבעטן לבוא אל המלך, ווי די גמרא זאגט ווייל דא האט זי געדארפט גיין ברצון, פריער איז געווען באונס, באונס איז די פשט אין גמרא אין משהו באונס ווערט זי נישט נאסר אויף מרדכי, באונס איז איז אשת ישראל מותר באונס. וויבאלד ס'איז געווען אבער דא האט זי געדארפט גיין צו אחשורוש ברצון, לבוא אל המלך ברצון מעורר זיין אחשורוש אויף צו מבטל זיין די גזירה, אבער ס'איז ברצון ווערט זי נאסר אויף אחשורוש, כאשר דאס איז געווען כאשר אבדתי אבדתי, וואס האט זי געזאגט, וואס איז געווען די שוועריקייט אירע אויף דאס אויפטון, אז אבדתי, איך וועל פארלירען מיין שייכות מיט מרדכי, און וואס איז די גמרא זאגט אז מרדכי מיט אסתר מיט יעל די מעלה פון עבירה לשמה ווי די גמרא זאגט, וואס איז געווען דא מיט אסתר, זי איז זי געווארן טמא מצד דעם וואס זי איז געגאנגען צו אחשורוש ברצון, זי איז געווארן טמא. ס'האט זיך אויפגעטאן א ישועה פאר כלל ישראל, אבער זי אליין האט גארנישט נישט גענאסן דערפון, זי איז געווארן טמא, זי איז געווארן אסור אויף מרדכי לעולם ועד, און זי האט גארנישט נישט געהאט דערפון, פארקערט, זי איז געווארן אינגאנצן אפגעריסן פון מרדכי צוליב דעם, זי איז נטמא געווארן. א מענטש זאל זיין גרייט אויף צו מוסר זיין זיין רוחניות פאר'ן אייבערשטן, דאס איז א מורא'דיגע עבודה. זי איז געווען גרייט גיין אין היכל המלכות, זי איז געווען גרייט אוועקגעבן איר גשמיות פארן אייבערשטן, זי איז געווען, אבער זי וועט טאקע טון פארן כלל ישראל, און זי וועט טאקע נתקשר ווערן צום אייבערשטן, מצד דעם וואס זי וועט גיין אין היכל המלכות און מוסר נפש זיין פאר כלל ישראל, וועט זי זיין פארבונדן מיטן אייבערשטן. דא בשעת זי איז געגאנגען ברצון, האט זי דאך געטון א זאך היפך, געגאנגען ברצון איז דאך היפך הדין, היפך, זי האט זיך מטמא געווען, זאג, ס'איז געווען א, בהיתר צו איז דאס נישט נוגע, אבער זאג דער ווארט, דו זאגסט מצד הצלת כלל ישראל איז דאס געווען מותר, פשט איז געווען א עבירה, די גמרא זאגט דאס איז אן עבירה, יעל מיט מיט אסתר, עבירה של עבירה לשמה, זי האט געטאן א עבירה צוליב צוליב הצלת כלל ישראל, מעשה יעל מיט סיסרא, זי האט געטאן א עבירה, וואס איז וואס איז וואס איז מיט איר געווארן? וואס איז וואס איז מיט איר געווארן? זי איז טאקע נטמא געווארן.

נישט איך וויל בלייבן ביי זיך, א רעגולער אהבה וואס מיר ווייסן, איך וויל בלייבן ביי זיך, א מענטש זוכט נישט א צווייטע זאך, ער זוכט זיך, דארט זאגט מען ער וויל טאקע, ער וויל טאקע, ער שטרעבט זיך צו יענעם זאך, ער שטרעבט זיך טאקע צו יענעם זאך, אבער ווייל ער וויל זיין ביי יענעם זאך, ער וויל נישט בלייבן ביי זיך און זיין אייגענע מציאות, ער וויל ארויסגיין פון זיין מציאות און זיין ביי יענע זאך, דאס איז א מדריגה פון ביטול. ער זוכט נישט זיך, זיין מציאות פארלירט ער, ער דערהערט אז חוץ פון אלוקות איז גארנישט נישטא, וויל ער אוועקגיין פון זיך און ער וויל אריינגיין נתבטל ווערן אין אלוקות טאקע, אבער וואס וועט טרעפן בשעת ער וועט נתבטל ווערן אין אלוקות, וועט ער זיין א חלק פון דעם אמת, וועט ער זיין א חלק פון אלוקות, בשעת ס'וועט לייכטן ביים אידן אין קאפ דער אמת פון אלוקות, ווי אין עוד מלבדו, עס וועט לייכטן ביי אים און ער וועט לעבן על פי זה, און ער וועט טון ווי עס מאנט זיך מצד אין עוד מלבדו,

דאס זאגט מען אין דער מדריגה וואו דו שטרעבסט, דארטן קענסטו נישט זיין, דארטן פארלירסטו זיך אינגאנצן, דארטן ביסטו נישטא, דארטן ביסטו אינגאנצן נישטא, דאס ווערט דאס איז אן אהבה רבה, עס איז אן אנדערע סארט אהבה, עס איז אזוי ווי ער זאגט אן אהבה רבה, עס איז א העכערע סארט אהבה וואס מיר האבן נישט קיין, דאס איז דער ועמך לא חפצתי.

וואס קען נרגש ווערן, וואס קען איבער דורכגעלעבט ווערן ביי א מענטשן, מה שאין כן אתה, אתה איז דאס אור אין סוף ברוך הוא ממש, גופא דמלכא, ס'איז דעם אייבערשטן אליין וואס איז באין ערוך העכער פון דעם הארה וזיו, און וואס איז די הפלאה? די הגם וועט אלטער רבי רעדן די הפלאה, וואס איז דער מעלה פון לכאורה דאס אהבה זוטא, וואס איז די פשט? אהבה רבה און אהבה זוטא איז צוויי אנדערע גדרים פון אהבה, אנדערע סארטן ליבשאפט, לכאורה איז דאס א רעגולער ליבשאפט, וועט אלטער רבי זאגן וואס איז דער אהבה ועמך לא חפצתי פאר'ן אהבה רבה? א מענטש האט ליב דעם אייבערשטן, ער האט ליב דעם אמת, און אז מען זאגט אז דער אז דער אייבערשטער אליין איז אסאך טייערער פון די הארה וזיו, איז עפעס אסאך מער אמת ווי די הארה וזיו. אבער דאס איז נאר א הארה פון דער מיניה, דער אייבערשטער דאס איז דער אתה. און מצד דער אהבה זוטא מאנט זיך נעמט זיך מענטש טאקע צום אייבערשטן אליין. א מענטש שטרעבט זיך צום צדיק. און מען זאגט אים, ווילסט באמת האבן א שייכות צום צדיק, איז נישט גענוג דאס וואס דו וואס וואס דו וואס וואס דו וועסט ברענגען אים א גלאז וואסער, דארפסט אים ארויסהעלפן מיט מער טיפערע עניינים. דארפסט טון טיפערע עניינים. וועט ער אוודאי וועלן טון די טיפערע עניינים, פארוואס נישט? דאס איז אלס לכאורה מחויב מצד דעם אהבה זוטא. איז דא אויף דעם איז דער אלטער רבי ממשיך זאגט והגם וואס איז דער הפלאה פארוואס ווערט דאס אנגערופען אהבה רבה וואס איז עס אן אנדערע סארט אהבה איז הגם שבבחינה זו אי אפשר להיות בדרך יושב ונהנה מזיו אין דער מדריגה קען מען דארט נישט זיין מען קען דארט נישט זיצן מען קען דארט נישט הנאה האבן כי אם אדרבה בבחינת ביטול במציאות דארטן איז מען נישטא וכביטול והתכללות הנר באבוקה לאמיר זאגן א מענטש זאג א פשוטע דוגמא א מענטש וועט וועט וועט א מענטש האט הנאה פון זען דער יופי פון טבע מענטש האט א יופי זען דער יופי פון פון ווי דער זון ווידער ווי איך וועל זען דעם אור השמש. בשעת אבער וועט ער אנקוקן דעם אור השמש וועט וועט עס פארבלינדן זיינע אויגן. וועט ער וועלן קוקן? דער שמש ער האט זייער שטארק ליב דעם זאך, אבער אבער אז מען קען נישט אנקוקן דעם זאך, און דעם זאך וועט וועט אים מזיקן, וועט ער נישט וועלן קוקן אהינצו. ווי קען ער עס ליב האבן אז ער קען עס נישט ליב האבן אז ער קען נישט האבן קיין שייכות מיט דעם? איז דאס זאגט אלטער רבי דא אין דער זיו, אין דער זיו איז יושב ונהנה טאקע, דער זיו קען מען טאקע אנקוקן דעם זיו, און לעבן אינעם זיו, נתענג ווערן מיטן זיו. דא אבער ווערט ער בטל במציאות וכביטול והתכללות הנר באבוקה, וואס פשט נישט נישט התכללות הנר באבוקה, אין א אבוקה איז נישט דער נר אלס נר דארט נישטא, דארטן איז דא נאר אן אבוקה דארטן נישטא דער נר, דער נר ווערט אויס מציאות נישטא א נר, און אף על פי כן און דאס זאגט דער אלטער רבי אין תניא די הגהה כמו שכתוב בספר של בינונים פרק יט, דאס דארטן זאגט רעדט דער אלטער רבי בנוגע וואס שטייט נר הוי' נשמת אדם, אז דער אהבה וואס איז דא פון נשמה צום אייבערשטן איז על דרך דער אהבה דער רצוי פון דער נר, צו נתאחד ווערן מיט איר מקור. וואס דער אלטער רבי וויל וואס איז וואס איז וואס וויל דער פסוק ארויסברענגען מיט נר הוי' נשמת אדם א נשמה ווערט אנגערופען א נר, זאגט אלטער רבי דארטן אז דער נר האט אין זיך אזא מין סארט התכללות זי זוכט נתכלל ווערן אין איר מקור הגם שתהיה אין ואפס ותתבטל שם במציאות לגמרי זי וועט דארטן נישט זיין זי דארטן נישט זיין לגמרי זי וועט דארטן נישט זיין מה שאין כן בבחינת יושב ונהנה שמהותו ועצמותו כמות שהוא דארטן

אף על פי כן, וואס דאס וויל זי? זי וויל, זי איז גרייט נתבטל ווערן, אבער זי וויל נישט נאר נהנה זיין מזיו. זי וויל נישט נאר נהנה זיין מזיו. ואהבה זו, זאגט דער אלטער רבי, ווערט אנגערופן בחינת דכר. וואס איז די בחינת דכר? כמו מעלת הזכר על הנקבה, כי נשים דעתן קלות מה שאין כן הזכר שהוא בר דעת. א זכר איז א בר דעת און א אשה איז גרינג בייטן איר דעה, גרינג בייטן איר מיינונג, משא"כ א זכר איז שווער בייטן זיין מיינונג. וואס איז די פשט? וואס האט צו טון? פארוואס ווערט דער רבי אנגערופן א זכר? אז עפעס א תוקף הדעת, א בר דעת. ז וזהו שכונת אב הרב הנל נקרא תחר שהוא דעת חזק שבהכרח העיקר ולא הטפל, הגם שלא יהיה בבחינת יש ואיני חפץ הטפל אף שיהיה נשאר מהות עניינין מזיו. דער אלטער רבי זאגט, דער רבי ברענגט אויף דעם א דוגמא בנוגע צו, צו, באמת איז פאראן צוויי פרטים אין דעם, ער ברענגט א דוגמא וואס דער בעל שם טוב ברענגט אויף תפילה לעני כי יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו, אז ס'איז דא א דוגמא אז איינער גייט אריין, איינער גייט אריין צום מלך, בשעת מען גייט אריין צום מלך דארף מען פריער אדורכגיין די גאנצע היכל המלכות, די גאנצע ארמון המלוכה, בשעת מען גייט אריין אין ארמון המלוכה איז פאראן ס'איז פאראן צימערן פאר דעם וואס מען קומט אן צום מלך, וואס דארטן איז פאראן עפעס מורא'דיגע רייכקייט, דער יופי והדרת המלוכה ווערט זיך ארויסגעדריקט אין די חדרים, די בנין וואס דער מלך געפינט זיך דארט, דארטן איז א מורא'דיגע רייכקייט, און א נארמאלע מענטש בשעת מען גייט אריין צום מלך, א מענטש א בר דעת, א מענטש וואס האט א געוויסער חוש אין יקר, בשעת ער גייט אריין אין היכל המלכות און ער דערזעט די דברים יקרים, איז בלייבט ער שטיין. ער גייט אריין על מנת צו גיין צום מלך. לפועל אבער בשעת ער גייט אריין צום היכל המלכות, בשעת ער גייט אריין צום ארמון המלוכה מצד די מורא'דיגע דברים יקרים וואס איז דארטן פאראן אין דער ארמון המלוכה, פארגעסט ער צוליב וואס ער איז אנגעקומען אין ארמון המלוכה. ער פארגעסט בכלל אז עס געפינט זיך א מלך דארטן אינעווייניג. און ער פארלירט זיך אין דעם געשמאק וואס ער האט אין די חדרים וואס געפינען זיך פאר דעם מלך, פארגעסט וועגן דעם, דער בעל שם טוב טייטשט תפילה לעני כי יעטוף אז דער תפילה איז אז ער זאל נישט פארגעסן אויף דעם, ער זאל נישט פארגעסן ווערן, ער זאל נישט נתבטל ווערן אין די יקר יהלום וואס געפינט זיך אין די חדרים פאר דעם וואס עס קומט אן צום מלך, נאר ער זאל טאקע לפני ה' ישפוך שיחו, ער זאל טאקע אנקומען צום מלך.

דאס איז דער אייבערשטער באשאפט א וועלט פון יש מאין, און מען האלט עס אויף שטענדיג. א מענטש וואלט דערהערט און מרגיש געווען דעם ענין, ער וואלט מרגיש געווען דעם כח האלוקי אין דעם וואס ווערט באשאפען א וועלט, ער וואלט מרגיש געווען דעם ענין, ער וואלט עס איבערגעלעבט. בשעת מען לעבט איבער אזא מין סארט זאך, פארלירט מען זיך, פארגעסט מען בכלל וואו מען איז, מען פארגעסט וועגן בכלל, ס'איז אזא מין סארט מורא'דיגע זאך אז מען פארגעסט ווער מען איז אין יענער מאמענט, מען פארלירט זיך אינגאנצן. איז נישט שייך צו זאגן איך וויל דאס נישט האבן איך וויל גיין ווייטער. ער איז דארט נישטא. אזוי ווי מען פארשטייט אין חשבון אז גבול דערהערט בלי גבול ווערט גבול נתבטל. א מענטש דערהערט א מורא'דיגע זאך פארלירט ער זיך. א מענטש דערהערט א מורא'דיגע דבר יקר איז ער פארלירט זיך. איז נישט שייך ער זאל טראכטן ווי דער ס'איז דא אסאך טיפער פון דעם. ער איז נישט שייך צו טראכטן אז ס'איז דא אסאך טיפער פון דעם. ווייל ער פארלירט זיך. דער ענין איז אזוי הויך אזוי טיף אזוי גרויס אז ער פארלירט זיך לגבי דעם. איז אוודאי פארגעסט ער. א מענטש על פי טבע אוודאי אז בשעת ער גייט אריין אין היכל המלכות, און א מענטש וואס האט קיינמאל נישט געזען אזא רייכקייט ווי עס געפינט זיך אין היכל המלכות, קיינמאל נישט געזען אזא רייכקייט, ער גייט אריין אין היכל המלכות און ער זעט א מורא'דיגע יוקר וואס ער האט קיינמאל נישט אין זיין לעבן קיינמאל נישט געזען, פארלירט ער זיך. נישט שייך צו זאגן ער פארגעסט אבער ס'דא א מלך אינעווייניג ער פארגעסט בכלל וואו ער איז ער פארגעסט בכלל וואו ער געפינט זיך ער ווערט אינגאנצן בלוע אין דעם יופי וואס איז דא אין די חדרים לפני לפני לפני לפני לפני המלך דער אלטער רבי זאגט מ'דארף האבן א מורא'דיגע דעת אויף געדענקען אז הגם אז דו האסט זיך פארלוירן דא לגבי דיר איז דאס טאקע בלי גבול אבער ס'איז דא א מלך אינעווייניג ס'איז דא א מלך אינעווייניג אין וואס באשטייט דעם גודל הדעת דער אלטער רבי זאגט עס אן עפעס א

ער געפינט זיך נישט, פרעגט ער זיך, דער אלטער רבי זאגט דא, וואס איז דער מעלה, זאג סתם, מער אין פשוטע מושגים, א מענטש וויל נזכר ווערן, מען וויל אנקומען צום אייבערשטן, מען וויל נתקרב ווערן צום אייבערשטן, וואס איז דער שטופ צו א מענטש ער וויל נתקרב ווערן צו אלוקות, ווייל ער האט געפילט א געוויסע ליידיגקייט, ער זוכט עפעס, ער זוכט עפעס. בשעת בשעת א מענטש איז מרגיש, אין אונזערע מושגים קען קען זיין אסאך נידעריגער, אבער בשעת א מענטש איז מרגיש, יעדער איינער לפי זיין מושג, ער האט א געוויסער מושג וואס איז ביי אים דער אמת, וואס זוכט ער, ער זוכט לעבן מיטן אמת, א מענטש האט א געוויסער מושג אין וואס באשטייט, וואס זוכט ער. בשעת דער זוכעניש, דער דער תשוקה ווערט אנגעפילט, איז שייך עס גיין ווייטער, בשעת דאס וואס ער זוכט ווערט נתמלא. א מענטש זוכט, א מענטש האט א געוויסער השגה וואס הייסט עבודת השם, און ער איז אנגעקומען דארטן, און און דאס לפי זיינע מושגים, יעדער מענטש האט זיך זיינע השגות, וואס באשטייט דער תכלית פון דינען דעם אייבערשטן, וואס באשטייט דעם תכלית האמת.

ס'איז דא, און פארוואס דער וואס האט א דעת חזק פארוואס זוכט ער דעם מלך? פארוואס זוכט ער דעם מלך אליין? ווייל אים פעלט עפעס? אויב דו זוכסט דעם מלך ווייל דיר פעלט נאך עפעס, יעמאלט זוכסטו זוכסטו נאך נישט דעם מלך, יעמאלט זוכסטו נאך אז דו זאלסט אנקומען ערגעץ, איז דאס שוין נישט דער מלך, דאס דאס איז שוין נאכאמאל א הון יקר, דאס איז נאכאמאל א הארה, בשעת א מענטש פילט אז אים פעלט עפעס, און דאס הייסט ער פילט א געוויסער מיצר, ער פילט א געוויסער הגבלה, אלוקות נתגלה, לאמיר זאגן א מענטש דערהערט ווי דער עין ווי דער אייבישטער איז דער כח הפלא וואס דער אייבישטער איז מהווה דער וועלט יש מאין, ער דערהערט ווי דער אייבישטער איז מהווה דער וועלט יש מאין, אבער ער פילט אז דער אייבישטער באשטייט נישט אין דעם, דער אייבישטער איז אסאך טיפער. אויב ער דערהערט ווי דער אייבישטער איז אסאך טיפער און דערפאר שטרעבט ער זיך צו דעם, איז שטרעבט ער זיך דערהערן נאך פון געטליכקייט, וויל ער דאך דערהערן נאך. דער אלטער רבי רעדט אין נהנין מזיו השכינה, עס איז נישטא, אין נהנין מזיו השכינה איז, אלץ וואס קען נתגלה ווערן צו א נברא איז דארטן דא אין גן עדן עולם הבא, עס איז נישטא העכער. אלץ זאגט משה, דער אלטער רבי זאגט אין תניא אז משה רבינו געפינט זיך אין גן עדן יאר נאכאנאנד, און עס איז נישטא קיין גבול נישט צו די עליות וואס קענען זיין אין גן עדן, עס איז נישטא העכער. דער תכלית ההפלאה און תכלית הבלי גבול פון אלוקות אלץ ווערט נתגלה אין גן עדן. און וואס איז דער מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ, עס איז נישט ווייל ער פילט, אז ס'איז צו מצומצם ווייל איך, אים פעלט גארנישט. דער עמך לא, דער פלא פון עמך לא חפצתי איז, אים פעלט גארנישט אין דעם וואס ער האט שמים וארץ, אים פעלט גארנישט, ער האט אלץ וואס ער דארף, אבער אף על פי כן ער ווייסט אז נישט דאס איז דער תכלית האמת. נישט ווייל אים פעלט עפעס, נאר ווייל דאס איז נישט אין תכלית האמת. אזוי ווי מען זאגט, האט ער געזאגט פריער, אז מען זאגט אז דער אהבה וואס איז דארט, דער אהבה רבה אז מען זאגט דער ואתה איז דארטן, ער קען עס נישט אדורכלעבן, ער קען עס נישט איבערלעבן, דארטן איז ער נישטא, איז על דרך זה, דאס איז בנוגע צו דעם דער מטרה פון דער אהבה, ער זוכט א זאך וואס ער קען נישט האבן די זאך, ער זוכט א זאך וואס ער מיט די זאך האבן קיין שייכות נישט, ער ווערט פארלוירן לגבי די זאך. דא זאגט אלטער רבי נאך א ווארט, ער זוכט א זאך וואס מצד אים פעלט עס נישט אויס בכלל, עס פעלט אים נישט אויס יענעם זאך, ס'איז נישט נאר וואס ער קען נישט האבן יענעם זאך, ער זוכט א זאך וואס אים פעלט נישט אויס די זאך, פארקערט אין גן עדן איז ער מלא און נהנה מזיו השכינה ער האט אלץ אין גן עדן און פעלט אים גארנישט, און וואס זוכסטו גיין ווייטער, ער זוכט גיין ווייטער אלטער רבי זאגט ער האט אזא מין שטארקע דעת ער ווייס אז דאס איז נישט דעם אמת, הגם אז לגבי אים. איז דאס פול, לגבי אים איז ער זאט אינגאנצן, און דער אלטער רבי זאגט א מענטש וואס ווערט זאט, א מענטש וואס, לגבי מיר איז דאס נישטא העכער פאר דעם, דאס ווערט אנגערופן נשים דעתן קלות, אז דו ווייסט אז ס'איז דא טיפער, ס'איז דא אסאך, ס'איז דא אן אתה, הגם אז דיר טאקע פעלט גארנישט, אבער ס'איז דא אן אתה, שטרעבט ער זיך צו צו דער אתה. דאס איז א. אין ערנסט, דאס אויב ס'פילט ער אז אים פעלט עפעס, אים פעלט עפעס, אז אים פעלט עפעס, ער האט נישט אלץ, יעמאלט זוכט ער זיך אליין אנפילן, זוכט ער אנקומען. דאס איז דער מדריגה פון ואתה און נישט אן עפעס וואס דאס האט נישט צוטון צו א מענטשן. עס איז נישט אזוי ווייט ער זאל האבן דעם אמת, ווי דער אמת זאל זיין. דער אמת זאל זיין. דאס אין יענע מדריגה פון ואתה איז דאס אלץ וואס א נברא קען, אלץ איז נישט אין התגלות, ס'איז אלץ נתגלה געווארן. דער אייבערשטער'ס בלי גבול ווערט נתגלה, און מצד דעם א מענטש קען נישט פילן א מיצר אינעם גילוי פון אלוקות, ער זאל פילן ער איז דער מקבל, ער איז א נברא, ער פילט, ס'פעלט עפעס? ס'פעלט גארנישט, ס'איז בלי גבול האמיתי, ס'פעלט גארנישט ביי אים, נאר וואדען אבער ער ווייס, ער האט עפעס א דעת, ער ווייס אז ס'דא אן אייבערשטער וואס ער איז אסאך טיפער דערפון, הגם אז ער, אים פעלט גארנישט, דאס איז די נשמה, דאס איז די נשמה פון א אידן. דאס איז די נשמה פון אידן קען געבן אידן אז ס'איז דא אן אתה, ס'איז דא אן אייבערשטער אליין, וואס סיי וואס סיי דו האסט קען נישט, וואס דארטן איז נישטא דיין מציאות אינגאנצן נישט, און דו האסט נישט וואס דיר פעלט עפעס אן אים, דיר פעלט גארנישט אן אים, אבער דאס איז דער אמת. דער אייבערשטער איז נישט די פשט אז בשעת מ'האט דעם אייבערשטן ווערט אנגעפילט דעם כלים פון א נברא, דער כלי פון א נברא קען אנגעפילט ווערן מיט הארות וגילויים אויכעט.

א מענטש גייט אריין צום מלך און וויל זיך טרעפן מיטן מלך. וואס הייסט מען גייט דער מלך וואס אין די אין די ארמון המלוכה איז פאראן חדרים וואס זיינען מלא פון די יקר והדרת המלוכה מיט מיט דברים יקרים מיט אלע רייכסטע זאכן וואס איז דא אויף דער וועלט א אמת'ער מלך א אמת'ער מושל די אלע רייכסטע זאכן דארט געפינט זיך אין דער ארמון המלוכה וואס א רעגולער מענטש א רעגולער אזרח האט בכלל קיין מושג נישט אין די דברים יקרים וואס איז דא אין די אין די ארמון המלוכה פארוואס וויל א מענטש גיין צו דער מלך פארוואס וויל א רעגולער מענטש גיין צום מלך פארוואס דער בעל שם טוב זאגט אז דווקא דער עני ער קומט אן צו דער צימער וואו דער מלך אליין געפינט זיך, אבער דער רעגולער אזרח וואס גייט אריין צום מלוכה ער פארלירט זיך און ער פארלירט זיך אין די חדרים פאר דעם קיטון וואו דער מלך זיצט. א רעגולער מענטש גייט אריין, א רעגולער אזרח גייט אריין צו די ארמון המלוכה, ער דערזעט די דברים יקרים און ער פארלירט זיך דארטן. ווערט פארהאקט אין יענע חדרים, דווקא אן עני, א פשוט'ער מענטש וואס האט קיין שום מושגים נישט, ער דווקא גייט אריין צום קיטון המלוכה? און וואס איז בפשטות דעם ענין? א רעגולער מענטש פארוואס גייט ער אריין צום מלך? א מענטש וואס האט השגות, פארוואס גייט ער אריין צום מלך? ער האט א געוויסער השגה אין דער גודל המלך, האט ער געוויסע געשמאק אין דער יקרות המלוכה, ער איז א קליינער מענטש, ער איז אן אזרח, ער ווייסט אז דער אזרחישער לעבען איז זייער עפעס אן ארעמער לעבען לגבי ביחס צו דער יקר המלוכה, צו דער ראיעלטי וואס געפינט זיך אין דער ארמון המלוכה, וויל ער גיין צו דער ארמון המלוכה. זיינע השגות וואס ער זיין צמאון ווערט אנגעפילט בשלימות בשעת ער קומט אן אין די חדרים וואס געפינט זיך דארט אין די די יקר די יקר והדרת המלוכה דאס ווערט שוין נתגלה אין די חדרים פארדעם וואס מ'קומט אן צום מלך מ'זעט די אלע דברי יקר והן די מורא'דיגע גאלד און זילבער ער ער ער זוכט נישט מער. אויב דו גייסט אריין אין דער מלוכה ווייל דו זוכסט דער גודל ויוקר המלך, איז וואס וואס שטופט אריין גיין צום מלך? ווייל דיר איז קליין זיין א פשוטער אזרח? דיר איז קליין זיין אין דער פשוטער פראסטער לעבן פון א פון א רעגולערער סיטיזען? ווילסט אריין גיין האבן א שייכות צו דער יוקר וגדלות המלוכה? אויב דאס זוכסטו אריין גיין צו דער יוקר וגדלות המלוכה, פארלירסטו זיך בשעת דו דערהערסט דער יוקר, קענסט ס'איז דא מער יוקר. ער קען נישט הערן דאס, ער ווערט נתבטל דארטן. פאר אים איז דאס גענוג. פאר אן עני זאגט דער בעל שם טוב, אן עני האט קיין השגות נישט. אן עני האט קיין השגות נישט. ער ווייסט בכלל נישט, ער גייט אריין צום מלך ווייל ער ווייסט אז ס'איז דא א מלך און ער איז דער וואס פירט אן מיט אלץ, וויל ער גיין צום מלך. ער ווייסט נישט פון, ער איז א פראסטער מענטש, ער ווייסט נישט, ער האט קיין השגות נישט אין יוקר און גדלות, ער ווייסט אז ס'איז דא א מלך און ממילא דווקא ער קומט אן צום מלך. דאס רעדט דער בעל שם טוב א מעלה אין אנשים פשוטים. וואס האבן נישט קיין השגה אין די גדלות פון געטליכקייט, פארוואס וויל ער האבן דעם אייבערשטן אן א חשבון, ער וויל האבן דעם אייבערשטן, דארט ביי פשוט'ן מענטשן, פשוט'ן אידן לייכט דער עצם הנשמה, ער וויל האבן אלוקות נישט ווייל ער דערהערט עפעס דער גדלות און דער יוקר פון אלוקות, ער וויל, עס איז דא אן אייבערשטער און ער זוכט אים. אבער דער אלטער רבי רעדט דא אין גאר א העכערע מדריגה, א רעגולער מענטש ער האט א געוויסער צימ ער שטרעבט זיך צו אלוקות ווייל אים פעלט עפעס, שטרעבט זיך, ער זוכט האבן א שייכות מיט'ן אמת, איז לפי ערך זיינע השגות האט ער שוין אנגעפילט, האט ער א שייכות מיט'ן אמת. זאג, עצמות ומהות, דארטן האט ער קיין שייכות נישט מיט דעם. דאס איז נישט א זאך וואס פילט אים אן, דאס האט בכלל קיין שייכות נישט מיט דעם. ער געפינט זיך דארטן נישט. איז שייכות זאגן אז ער זאל זיך שטרעבן אהין צו, ער זאל זיך דורשטן דארטן? אויב דיר דורשט זיך, דורשט זיך צו א זאך וואס האט א שייכות מיט דיר. גופא דמלכא האט קיין שייכות נישט מיט דיר.

ס'איז א געוויסע ענין וואס פעלט. דער אייבערשטער אליין קען נישט זיין א געפיל אז ס'פעלט עפעס פון דעם, ווייל דאס איז נישט א ענין וואס ס'נישט קיין ס'לית מחשבה תפיסא, ס'האט קיין בכלל קיין אפטייטש נישט וואס דער אייבערשטער אליין איז, און נישט שייכות זאגן אז ס'פעלט עפעס. פארשטייט וואס איך זאג? דאס איז דאס איז. דאס זאגט אלטער רבי דער גודל הדעת אז ער פארלירט זיך נישט מצד דעם מצד דעם מצד דעם מצד דעם הארה, נאר וואדען נאר וואדען ער גייט אריין צום מלך, דאס איז דעת חזק. שבוחר העיקר ולא הטפל, הגם שלא יהיה בבחינת יש, ואינו חפץ הטפל אף שיהיה נשאר מהות נהנה מזיו, דאס אלטער רבי זאגט אז ער ווייס אז מיט דעם טפל דאס קען ער איבערלעבן, דאס קען ער אדורכלעבן, מה שאין כן דא אליין, דארטן איז ער נישטא, אף על פי כן וויבאלד אז דאס איז דער עיקר, דאס איז דער אמת, הגם אז איך וועל גארנישט נישט האבן דערפון, אבער ער טראכט בכלל נישט וועגן זיך, ער טראכט וועגן דעם ענין, וועגן דעם עיקר, ער טראכט וועגן דעם אייבערשטן, ער טראכט נישט וועגן זיך. ער טראכט אינגאנצן נישט וועגן זיך. זאג, ואף על פי שגם בחינה זו נקרא, דער אלטער רבי איז, הגם שגם בחינה זו נקרא מקור חיים, הגם אט דער מדרגה ווערט אויך אנגערופן מקור חיים, דער אלטער רבי וויל ארויסברענגען אז ס'איז אויך א ענין פון פשיטות, ענין פון בלי גבול, ס'איז מקור חיים, ס'איז דער מקור פון אלע סוגי חיים וואס איז דא אין מציאות, אלע סוגי מציאות'ן, דער אייבערשטער איז דער מקור חיים, דאס הייסט ער איז בלי גבול, וכדאי כל יסורים דגיהנום בשביל לייצר גן עדן, דער אלטער רבי וויל ארויסברענגען אז ס'איז נישטא מער, ס'איז נישטא העכער. אין גדרי המציאות ווי מען זאל זאגן, ס'איז נישטא העכער פון אזא מין סארט זאך. ס'איז נישטא העכער, ס'איז נישט שייך אז א מענטש זאל פילן מער. אין די אין מסגרת המציאות פון א מענטשן איז נישטא מער פון דעם. ס'איז תכלית הגדלות, תכלית הבלי גבול. אבער אף על פי כן, וואס איז שייכות, זאגט אלטער רבי, אף על פי כן, אפילו הכי, איז דאס נאר בחינת עמך כנ"ל. לגבי דעם אייבערשטן איז דאס הארה בלבד. לגבי מיר איז דאס זייער גרויס און ס'נישטא גרעסער. אבער איך טראכט נישט וועגן זיך, איך טראכט וועגן דעם עיקר. איך האב פארגעסן וועגן זיך, איך טראכט וועגן דעם עיקר. און לגבי דעם אייבערשטן איז דאס נאר א טפל. ואין ערוך כלל לגבי אור אין סוף ברוך הוא כי בי' נברא עולם הבא איז נאר א הארה בלבד שכל בחינת עולם הבא אינו אלא בחינת נקודה ולכן לא יחפץ לעשות א טפל עיקר בשביל לגרמיה שלו הגם אז ער וועט עס איז ער נישט גרייט אויף צו לעבן מיט דעם טפל הגם אז מיט דעם טפל קען ער עפעס איבערלעבן אף על פי כן זוכט ער דאס נישט ער וויל האבן דעם עיקר הגם אז ער וועט גארנישט נישט האבן דערפון דאס איז דער ער וועט גארנישט נישט האבן דערפון ער וועט דארטן נישט זיין. ס'איז נישט שייכות צו עקספיריענסן די זאך, ס'איז נישט שייכות צו האבן די זאך. אגב, אין א געוויסער זין דער משל פון פון אסתר איז איז א איז א איז א ברענגט ארויס אביסל דעם די לגרמיה זי אליין איז גארנישט געהייסט זי אליין איז געווארן טמא אבער דער דער ענין האט זיך דורכגעפירט, הצלת כלל ישראל איז געווען.

ער האט גארנישט דערפון, דער אייבערשטער'ס כוונה ווערט נתמלא, יעמאלט איז נוח ליה לאדם, פאר דער מענטשן איז נוח שלא נברא, אז דו זאלסט צוקומען צו דיין שלימות, איז נוח ליה שלא נברא בעסער א נשמה אין גן עדן, אבער אבער דעם אייבערשטענ'ס כוונה, דאס ווערט דורכגעפירט מיט דעם וואס די נשמה קומט אן אויף דער וועלט, זאגט דער אלטער רבי זאגט דא, זאגט בשביל לגרמיה א מענטש מען זוכט די עמך לא חפצתי, ער וועט עפעס האבן דערפון? ער וועט ער דארט נישטא, פארקערט ער דארט נישטא, ער דארט אינגאנצן נישטא. אבער דאס איז אבער דאס איז דער אייבערשטער, הגם אז ער האט גאר, זאג, ער האט טאקע גארנישט דערפון, זאג, אויב מ'איז מצייר אז מצד דעם עמך לא חפצתי האט ער אסאך א גרעסערע זאך, איז דאס שוין נישט, נישט דאס איז דער אהבה רבה דער אלטער רבי רעדט, ער האט טאקע גארנישט, זאג, נוח לו לאדם שלא נברא, מצד דאס ווי זאל מען ארויסברענגען, מצד דעם אדם איז דאס טאקע נוח לו בעסער בעסער נישט, נאר ווען דער אייבערשטער האט עפעס דערפון, איך טאקע, דער מענטש האט טאקע גארנישט דערפון.

וואס בייט דער מיינונג דא? איז א מענטש נישט בייטן דעם דעה צוליב זיך אליין אויך נישט. נישט בייטן דעם דעה צוליב זיך, ער פארשטייט אז דער אייבערשטער אליין איז דער עיקר, איי ער האט גארנישט דערפון, ער האט א דעת חזק אז צוליב זיך אליין איז ער נישט, ער איז מוותר אויף זיך צוליב דעם ענין. דאס איז אן אנדערע לעוועל פון א דעת חזק מיט א דעת טפל. וזהו הנקרא במשנה שלא על מנת לקבל פרס.

איז דאס אלץ דאס דער אלטער רבי ארומגערעדט דעם ענין פון אהבה רבה, און דאס דארף מען געדענקען פון ווי שאפט זיך אהבה רבה, א מענטש, דער אלטער רבי זאגט דאך, א מענטש מצד עצמו, ער וועט דא שפעטער רעדן דאס מער בפרטות, א מענטש מצד עצמו קען נישט צוקומען דערצו, פריער דארף זיין דער אשה מזרעת תחילה די א איד ווערט נתעורר, מצד דעם וואס א איד ווערט נתעורר איז ממילא ווערט ווערט א התעוררות פונעם אייבערשטן צו א אידן, בשעת עס ווערט התעוררות מלמעלה צו א אידן, יעמאלט שאפט זיך קען זיך שאפן אזא מין סארט אהבה, דער אהבה רבה ווערט מצד דעם וואס ווערט נתגלה אן אור אלוקי,